אונז פיקען אויף די מעשה פונקט וואו מען האט עס אפגעלאזט, סוף ספר דברים, משה איז געשטארבן, און דא קומט א מעמרא פון די אייבערשטער צו יהושע עס איז שוין געווען אין סוף ספר דברים, די אייבערשטער האט מצווה געווען יהושע אין פראנט פון משה, דא חזר'ט ער איבער בעצם אויף די זעלבע ענינים, נאר פאר יהושע אליינס. און ער הייבט אן און ער זאגט אים משה עבדי מת, אונז ווייסן, מען האט שוין לכאורה געזען אז ער איז געשטארבן, אבער די אייבערשטער זאגט עס, אזוי ווי כסדר אין גאנץ תנך, אסאך זאכן מען זעט אז עס איז געשען, נאכדעם ווערט עס געזאגט, עס ווערט אזוי, מען זאל נישט האבן קיין ספק, יא, עס איז געשטארבן, יעצט, מילא, הייבט זיך אן יעצט דיין תפקיד, קום עבור את הירדן, נעם, גיי אריבער די ירדן און נעם די אידן צו די אנדערע זייט פון די ירדן, צו ארץ ישראל, און דריי עיקר זאכן זאגט אים די אייבערשטער צו, און די הבטחה איז אויך א חיזוק, אזוי ווי ער חזר'ט דא אפאר מאל איבער חזק ואמץ, קודם כל, זאלסט וויסן און גיין אויספירן די מלחמה, זאלסט נישט מורא האבן נישט אזוי ווי די מרגלים וואס האבן מורא געהאט, וועסט האבן יעדע פלאץ אשר תדרוך כף רגלכם אזוי ווי מען האט שוין געזאגט פאר משה די זעלבע לשון כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם ווי עסטו גיין נאר עסטו אויספירן אז דאס איז פונקטליך ווי געבט ער אים די גאנצע גבולות די גרעסטע גבולות וואס איז דא פון ארץ ישראל פון די מדבר ווי זיי זענען געווען ביז נהר פרת די גרויסע גבולות וואס מען האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו און די גאנצע געגנט ווי דו וועסט גיין לכם יהיה. עס וועט נישט זיין קיינער, קיינער וועט זיך נישט מתנגד זיין צו דיר, לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך, נישט קיין איד, נישט קיין גוי, אזוי ווי איך בין געווען מיט משה אזוי וועל איך זיין מיט דיך, לא ארפך ולא אעזבך, דאס איז די זעלבע לשונות וואס שטייט אין ספר דברים, לא ירפך ולא יעזבך, כ'וועל דיך האלטן מיט שטארקייט, כ'וועל דיך נישט לאזן לויז און מיט רפיון, כ'וועל, כ'לאז דיך נישט אפ. האבן אונז דא צוויי זאכן, קודם כל מען זאל זיין שטארק אין מלחמה, רק חזק ואמץ, און צווייטנס זייער קלאר, מען האט געגעבן פאר יהושע די כח צו ממשיך זיין נאך משה רבינו כאשר הייתי עם משה די זעלבע אזוי ווי די אייבערשטער האט געהאלפן משה אין מצרים און אלעס גייט ער העלפן יהושע בן נון. נאר, און דא קומט א דריטע זאך א וויכטיגע זאך, נאך א סארט חיזוק, ס'דא אזוי ווי רשי זאגט ס'דא חיזוק לדרך ארץ, חיזוק למלחמה, און חיזוק לדברי תורה, זאלסט זיך אויך מחזק זיין, זיין שטארק, צו היטן די תורה, נישט צו אוועק גיין פון די תורה ימין און שמאל, ווייל דורך דעם וועסטו מצליח זיין, דורך דעם וועסטו למען תשכיל דורכ'ן תורה וועסטו מצליח זיין אזוי ווי ס'שטייט אין די גאנצע תורה. און ער זאגט אים אסאך חיזוק אויף די תורה, זאלסט נישט אפלאזן די תורה נישט ביי טאג און נישט ביי נאכט, זאלסט כסדר לערנען, כדי אז כסדר לערנען וועסטו וויסן וואס צו טון, דורך דעם וועסטו מצליח זיין, סאיז דא א נייע סארט חיזוק אז מען זאל מחזק זיין צו לערנען די תורה, נישט נאר צו היטן די תורה, נאר צו לערנען די תורה, ווייל דורכן לערנען די תורה וועט מען עס היטן, און דאס איז די תנאי אז די אנדערע חיזוק וואס מען האט יעצט געזאגט אז מען גייט. למען תשכיל זאלסט מצליח זיין, זאלסט מצליח זיין די מלחמה און אלע זאכן, דאס איז בתנאי מען טוט אין די תורה, ממילא חזק ואמץ אין די אלע זאכן, הלא צויתיך האט ער שוין געזאגט, האט שוין געזאגט דורך משה, האט שוין געזאגט יעצט, אל ת, האב נישט מורא, אל תערץ ואל תחת, די אייבערשטער איז מיט דיך, צנתו השם אלקיך בגוף שלישי, די אייבערשטער איז מיט דיך, אזוי די אייבערשטער זאגט אים, די אייבערשטער איז מיט דיך, זאלסט דיך נישט ווערן דערשראקן. עד כאן דאס איז די דרשה פון די אייבערשטער וואס כאילו איז די דרשת הכתרה פון אייבערשטער אויף יהושע בן נון. נו אז די אייבערשטער זאגט אז מען זאל גיין אין ארץ ישראל, הייבט שוין יהושע גלייך מאכן הכנות, ער נעמט צאם די שוטרי העם, סאיז די די מנהיגים די פאליציי וואס פונקטליך ס'מיינט, און ער זאגט זיי גייטס אריבער און זאגט זיי זאלן זיך צוגרייטן די פעקלעך, אזוי ווי מען האט צוגעגרייט אין מצרים יא, די מצה און אזוי ווייטער, נאך דריי טעג גייט מען אריבער די ירדן מען גייט אין ארץ ישראל. אונז גייען זעהן אז לכאורה די אינצווישן גייט ער שיקן מרגלים, אפשר האט ער שוין געשיקט, ס'איז נאך דריי טעג, מ'דארף אויסרעכענען צו ס'שטימט די חשבון פון די טעג, אבער דאס מ'גלייבט גלייך, די אייבערשטער האט אים געזאגט, גלייך שיקט ער שוין ארום מעסעדזשעס צו די עולם זאלן זיך צוגרייטן. יעצט נאך איין וויכטיגע זאך איז דא וואס יהושע בן נון געדענקט פון משה רבינו פון פרשת ספר במדבר, וואס אונז האבן דארט אפגעמאכט, און מ'דארף אזוי ווי די גאנצע ספר דא איז צו אויספירן טאקע וואס מ'האט צוגעזאגט אין די תורה, איז איינע פון די גרויסע זאכן, מ'גייט זעהן די המשך פון דעם אין די סוף פון די ספר איז, מ'האט דאך געהאט די גאנצע דיעל מיט די בני גד ובני ראובן. און קומען צו משה אין פרשת מטות, געזאגט אז זיי ווילן בלייבן אין עבר הירדן, משה האט געמאכט מיט זיי א תנאי, די תנאי בני גד ובני ראובן, אויב עטס זאלן גיין חלוצים, עטס זאלן גיין די פארנט פאר די אידן, און העלפן זיי מיט די מלחמה, דעם לאזן די קינדער עטס זאלן לאזן דא, נאכדעם עטס קענען אהיים גיין, און נאכדעם דא איז די קיום התנאי, קומט יהושע רופט די בני גד ובני ראובן, דאס הייסט די מנהיגים פון זיי לכאורה, און ער זאגט ענק זאלן געדענקען וואס די אייבערשטער, משה רבינו האט אים געזאגט. אז די אייבערשטער געבט ענק די פלאץ, אבער דאס איז נאר ביזדערווייל נאר פאר די קינדער, ענק דארפן גיין חמושים לפני אחיכם, כל גבורי החיל, ס'הייסט נישט יעדער איינער, דער וואס קען, דער וואס איז זייער שטארקע, וועסט העלפן, די אייבערשטער וועט העלפן, דו וועסט מנצח זיין, וועסט אויספירן, וועסט צוריק קומען דא די פלאץ וואס משה רבינו האט אים שוין מנחיל געווען אין עבר הירדן, דאס איז לכאורה די ערשטע טעסט פון הנהגת יהושע, יעצט ער קען טאקע, לכאורה די, מען קען זאגן ניין, און פלאץ וואס גייט ער טוהן פונקטליך זייער שווער און דאס איז די ערשטע ערשטע מבחן אז יהושע טוט טאקע די פלאן וואס משה רבינו האט אוועק געשטעלט און ער פירט טאקע אויס און ס'גייט טאקע און דאס זעט מען גלייך ענטפערן זיי און זיי זענען דאס איז די די אידן כאילו ענטפערן אויף די הכתרה פון יהושע די ערשטע שטיקל וואס די אידן פאלגן טאקע יהושע און די בני גד ובני ראובן ענטפערן אים און מ'זאגט יא כל אשר צויתנו נעשה, וואס הייסט דאס האסט אונז געזאגט זאלן אונז טון, כל אשר נישט נאר דאס נאר אלעס אנדערש, כל אשר תשלחנו נלך דו ביסט אונזער גענעראל יא אונז גייען דיך פאלגן, אזוי ווי זיי האבן געפאלגט פאר משה, זיי האבן צוגעזאגט פאר משה דאס אונז גייען טאקע אויספירן וואס אונז האבן צוגעזאגט נאר, און דא איז שוין א בקשה און אפשר אויך א הבטחה רק יהיה השם אלקיך עמך כאשר היה משה, אונז האפן אז דו וועסט אויך זיין אזוי מוצלח אזוי ווי משה, און זיי זאגן לייגן צו ווער עס וועט נישט פאלגן וועט מען אים הרג'נען, דאס איז א מורד במלכות יהושע איז אזוי ווי א מלך, מלך חזק ואמץ, האבן זיי אים אויך יעצט מכתיר געווען.